לעילו נשמת ר' דוד יונה בר' יצחק פנחס עליו השלום ריבלין ליום היארצייט שלו י ז כסלו.
משיחת אור לי' כסלו תשמ ה. וכמדובר כמה פעמים אז מען פרעגט אויף א רגע יעדע רגע פון דעם מעת לעת. וואס איז דער עביד עבידתא פון דעם רגע? פון דעם מעת לעת זאגט מען אז אין יעדע רגע דארף זיין טוב לשמים וטוב לבריות. ניט ער טיילט פארנאנדער א טייל פון טאג פארנעמט ער זיך מיט טוב לשמים און טראכט ניט וועגן בריות. ועל דרך זה ווען ער פארנעמט זיך מיט בריות טראכט ער ניט וועגן שמים, פעלט דעמאלט אין ביידע עניינים זיינע. ביז בפשטות אין לימוד התורה אז מען טראכט נישט וועגן בריות, מער נישט וועגן לימוד התורה אליין, זעט מען בפשטות אז כל זמן ער ווייסט נישט אז ס'עט זיין נוגע בפשטות א פסק דין הלכה בפועל,

אָט דעמאָלט מאָנט עס בײַ אים אַרױס דער עיון אין דעם דבר שלומד, און דעמאָלט ערשט קאָן ער זײַן זיכער, אַז ס'עט זײַן דער יגעת און מצאת, און ער װעט אַרױסבאַקומען די הלכה װי דבר הװאי זו הלכה, כּמבואר בארוכה, אױך דער המשך פֿון תרס ו, כּמדובר כּמה פּעמים, ועל דרך זה אין טוב לבריות. אז בשעת ער ווייס אז מ'דארף טון א טובה מיט א מענטשן און א טובה מיט א אידן בכלל, און ווייס וועגן גדולה צדקה מיט אלע שטורעם וואס איז דא אין ענין הצדקה, ער פארגעסט אבער בשעת מעשה אז דאס א מצוה שבין אדם למקום, איז אָטאָ דעמאָלט טוט ער טאַקע און טוט בהשתדלות, טוט ביגיעה וכו', ער טראַכט זיך אָבער אַז נאָך אַלע זאַכן איז דאָך אדם יראה לעיניים, און טאָמער וועט ער עפּעס וואָס ניט דערטאָן, איז ניטאָ קיין מענטש וואָס וועט אים כאַפּן דערפאַר. און מען דאַרף אָנקומען צו דער ברכה פון דעם רבי יוחנן בן זכאי, הלוואי שיהא עליכם מורא שמים כמורא בשר ודם, און דא האט ער נישט קיין מורא פאר א בשר ודם, ווארום ער רעכנט אז ער איז גענוג קלוג און גענוג באווארנט, בפרט נאך אז ער האט טאקע געהארעוועט און געגעבן צדקה ביד רחבה לפי דעתו. בשעת אבער ער כאפט זיך אז דאס איז די זיין טוב לבריות, אין דעם פרט עצמו איז דאס טוב לשמים, נאך העכער פון שער השמים איז א מאמין איז ער דאך ווייסט ער אז ס'איז דא אן עין רואה ואוזן שומעת אט דעמאלט ערשט איז מען זיכער אז ער וועט געבן צדקה וויפיל ער דארף געבן באמיתית ניט פארלאזן זיך בלינק אז וויבאלד אז ס'איז ניט שייכות כמורא בשר ודם. קען מען זיך ביי אים ניט מאָנען קיין מורא שמים, ווי ער דערמאָנט פרי די ברכה פון רבי יוחנן, דעם וואונטש פון רבי יוחנן בן זכאי, וואָרום אָט אָ דאָ טראַכט ער גלייך וועגן שמים. וואס כאמור מיינט עס בפשטות, אפילו אן אדם פשוט פארשטייט אז שמים איז אן עין רואה ואוזן שומעת און מען קען זיך דערפון ניט אויסבאהאלטן, ביז כאמור אז אין ביידע עניינים איז דארף זיין אין יעדע רגע שלהם. ס'איז א שווערע מציאות אז מ'זאל קענען טון א פעולה וואס בגלוי זאל זי זיין טוב לשמים וטוב לבריות, בפרט נאך אז ער גיט צדקה לעני און טוט ער לכל לראש א טובה החיית נפש העני, על אחת כמה וכמה אודאי בנוגע צו לימוד התורה, לערנט ער זיך תורה בהקדמת ברכת התורה. אַז וואָס בחר לנו בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, איז דאָך אַ פּשיטא לכאורה אַז ער האָט ניט וואָס צו טראַכטן וועגן אַנדערע מענטשן, אַפילו ניט וועגן אַנדערע אידן, איצטער לערנט ער תורה.

פועל זיין ביי א בריה וואס האט ניט קיין הבנה והשגה, ער זאל טאן ווי ער האט אים אנגעוויזן די וועג, אנגעזאגט, מגלה געווען די הלכה, ועל דרך זה אויך פארשטאנדיק בנוגע צו הפצת פנימיות התורה, צו הפצת המעיינות חוצה, אז אף על פי וואס כל ישראל בחזקת כשרות, איז דאך א זיכערע זאך אז מ'האט דערהערט די הוראה ונתינת כח פון נשיא דורנו פון רבי'ן דעם שווער, אז איצטער איז דער זמן הכי הכרחי והכי עיקרי אויף הפצת המעיינות חוצה, וועט ער דאך זיכער טאן אין דערויף בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, ביחד עם זה דארף ער זיך אבער דערכאפן אויף ביידע זאכן אז אין דרוף הענגט אפ דער ענין פון שמים און ס'הענגט אפ דער ענין פון בריות אז אין ביידע עניינים זאל זיין טוב, איז אָט אָט דעמאָלט ערשט וועט ער דאָס טאָן בתכלית השלימות. וכמדובר כמה פעמים, לכאורה ניט פאַרשטאַנדיק, בשעת מען זאָגט טוב לבריות איז דאָס דבר אמור, בשעת מען זאָגט דאָס רעדט זיך וועגן שמים, דאַרף שמים אָנקומען צו זיין אַ טובה, און מען זאָגט דאָס אויף יעדער אידן, יעדער איד זאָגט ביום השלישי דעם שיר של אותו יום, דערפאר וואס דאס איז יום השלישי דווקא, זאגט מען אז ער דארף טון א טובה פאר שמים, ווארום דאס איז יום השלישי. אף על פי כן האט מען דאס אנגעזאגט יעדער אידן,

צו וועמען? למעשה ידיך, ניט צו דעם שכל פון בריות פון א מענטשן אפילו פון א אידן, נאר למעשה ידיך תכסוף, צו די מעשה בפועל, און דעמאלט איז מען ממלא דעם תכסוף פון שמים. וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג בנוגע צו הפצת המעיינות חוצה, אז וויפיל מען דארף זיך אין דערויף משתדל זיין, ווי כאמור לעיל ביז א טירחא דגופא, אפילו ווען דאס רעדט זיך בנוגע לבריות, דארף מען זען אפמעסטן וויפיל עמודים מען קען אים געבן און ער קען דאס פארנעמען.

ביז אז פון אהבת ישראל קומט מען צו אחדות ישראל, און ס'ווערט דארט די התאחדות אויכעט פון שמים ובריות, און מ'קומט פון דעם שהוכפל בו כי טוב קומט מען צו דעם גילוי פון טוב האמיתי, וואס דאס איז זיין די גאולה האמיתית והשלימה, וואס כל ענינים וואס זיי האבן ניט אין זיך שלימות הטוב, ובדוגמא ווי מען זאגט אז ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ וועט עס בלייבן אינגאנצן מער ניט ווי טוב און אין טוב גופא שלימות הטוב, ווארום דאס רעדט זיך וועגן גאולה השלימה און דאס וועט אראפברענגען די גאולה השלימה וואס זי איז דאך די גאולה האמיתית במהרה בימינו ממש על ידי משיח צדקינו. לחיים.